איסי תנא, איסי האט געלערנט, ער האט מוסיף געווען אויף דער משנה, אף בל יקרחו נשים פטורות, אין דער תורה איז דא א לאו אז ווען עס שטארבט א מת לא יקרחו קרחה בראשם, איז מען וויל טרויערן אויף דעם מת, צער המת, זאל מען נישט אויסרייסן קיין האר, זאגט ער, אז בל יקרחו זענען נשים פטורות, דער לאו גייט ביי זיי נישט אן. פרעגט די גמרא, מאי טעמא דאיסי, וואס איז דער טעם פון איסי? דדרש הכי, ער דרשנ'ט אזוי, בנים אתם לשם אלקיכם, איר זענט קינדער צו דעם אייבערשטן, לא תתגודדו איז ווארט גדידה לא תתגודדו רופט זיך אן נישט מאכן קיין חבורות אין זיך דאס איז אויך דער איסור על מת עס ווערט אנגערופן אין אן אנדער ארט מיט דעם לשון שריטה ובבשרם לא ישרטו שרטת ווי דער רבי האט געטייטשט אין חדר מ'זאל נישט קראצן קיין קראצונגען. מען מאכט פון צער על מת, אלץ איז על מת, מאכט מען ס'זאל בלוטיגן, אדער גדידה איז אויך די זעלבע זאך, די חילוק איז נאר, גדידה מאכט מען עס מיט א כלי, מיט א מיט א מעסער שניידט מען זיך, און שרי שריטה דאס איז מיט די נעגל. די תוספות אין יבמות פרעגט דארט א קשיא, דף יג עמוד ב' ברענגט תוספות אראפ א גמרא, אז ווען ר' לעזער איז נפטר געווארן האט ר' עקיבא געקלאפט זיין קאפ ביז ס'האט זיך געגאסן בלוט אויף דער ערד, וויאזוי האט ער געמעגט ר' עקיבא אזוי הארט צו טאן, ס'איז דאך דא דער לאו פון לא תתגודדו זאגט תוס' ער האט נישט געוויינט אויף ר' לעזער'ן נאר האט געוויינט אויף די תורה וואס יעצט וועט ער נישט האבן ביי וועמען צו לערנען תורה, ווי עס ווערט דארט דערמאנט דעם פסוק, דארטיגס לשון אין גמרא ווערט דארט דערמאנט, ער האט געזאגט ס'איז דא אסאך געלט צו בייטן און ס'איז נישט דא קיין שולחני, נאך וויל תוספות זאגן אז ס'איז א חילוק פון קלאפן ביז קראצן. דאס לשון לא תתגודדו טייטשן מיר פון דעם לשון שניידן, גודו אילנא מיינט מען שניידן, ולא תשימו קרחה בין עיניכם, איר זאלט נישט אויסרייסן די האר פון קאפ בין עיניכם למת, כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך. עס ווערט דערמאנט אין דעם פסוק די ערשטע זאך לא תתגודדו און די אנדערע זאך לא תשימו קרחה. זאגן מיר, בנים ולא בנות לקרחה, לגבי דעם דין לא תשימו קרחה איז דער איסור נאר בנים, פרעגט די גמרא, אתה אומר דו זאגסט לקרחה אז דאס וואס שטייט בנים אתם לשם אלקיכם גייט ארויף אויף קרחה, או אינו אדער אפשר איז נישט אזוי, אלא לגדידה דאס גייט ארויף אויף גדידה אויך. ענטפערט די גמרא, כשהוא אומר עס שטייט אין פסוק כי עם קדוש אתה לשם אלקיך הרי גדידה אמור, עס שטייט נאך דעם כי אתה כי עם קדוש אתה, איז דאך די נשים זענען דאך אויך בכלל פון עם, הא מה אני מקיים בנים ולא בנות לקרחה, גיט נאר א קוק, דער עם קדוש שטייט לעבן וועלכן? לעבן קרחה, פון עם קדוש זאג איך דאך גייט ארויף אויף נשים אויכעט, דאס שטייט לעבן וועלכן לעבן קרחה, און בנים שטייט לעבן וועלכן לעבן תתגודדו, און איך זאג פונקט פארקערט, אז די בנים גייט ארויף אויף די שפעטערדיגע זאך, נישט אויף דער זאך וואס שטייט לעבן בנים, ס'גייט נישט ארויף אויפן לא תתגודדו, נאר ס'גייט ארויף אויף וועלכן? אויפן צווייטן זאך אויפן קרחה, און די זעלבע זאך כי עם קדוש, זאגן מיר גייט נישט ארויף אויף דעם קרחה נאר עס גייט ארויף אויפן פריערדיגן, פרעגט די גמרא מה ראית, וואס זעסטו אזוי האט צו זאגן, לרבות את הגדידה, אז פון דעם עם קדוש ביסטו מרבה גדידה, ולהוציא את הקרחה, פון די בנים גייסטו ממעט זיין קרחה, דער שכל איז דאך פונקט פארקערט, די בנים שטייט דאך לעבן גדידה, דארף איך זאגן אז דער בנים גייט ארויף אויף גדידה נאר בנים נישט בנות, און דער עם קדוש שטייט לעבן קרחה, דארף איך זאגן אז די אלע. ענטפערט די גמרא. מרבה אני. את הגדידה, דעריבער גיי איך זאגן אז דער עם קדוש גיי איך מרבה זיין נשים אויך בחיוב פון גדידה, ווייל גדידה דחרבה, גדידה מאכן א חבורה, צוקראצן זאך, שישנה דא דאך דער איסור במקום שער ושלא במקום שער, דעריבער גיי איך מרבה זיין גדידה זאל אויך אנגיין ביי נשים פון דעם עם קדוש, ומוציא אני את הקרחה, איך גיי ממעט זיין קרחה, שאינה וואס קרחה איז נישט, אלא במקום שער. פרעגט יעצט די גמרא, איז דאך יעצט די זאך בכלל נישט אינגאנצן גלאטיג, ווייל פשטות דער בנים גייט ארויף נישט אויף גדידה וואס איז דער לעבן, נאר אויף קרחה וואס איז שפעטער, אויב אזוי יא, ואימא לאמיר בעסער זאגן בנים ולא בנות בין לקרחה בין לגדידה, אזוי עס גייט ארויף אויף ביידע, איי וכי כתב דאס וואס שטייט אין פסוק כי עם קדוש אתה לשם אלקיך. בשריטה הוא דכתיב, דאס גייט ארויף אויף שריטה, אבער שריטה ווערט דא נישט דערמאנט אינגאנצן אין פסוק, דאס גייט תוספות פרעגט א היתכן פארוואס זאל עס ארויפגיין אויף שריטה, שריטה ווערט דאך דא נישט דערמאנט, איז תוספות מסביר וויילע ס'בעסער צו זאגן אז די עם קדוש זאל ארויפגיין אויף שריטה, כאטש עס שטייט נישט אין דער פרשה ווי איך זאל מסדר זיין דעם פסוק אז דער בנים גייט ארויף אויף דעם שפעטערדיגן, און דער עם קדוש וואס שטייט שפעטער גייט ארויף אויפן פריערדיגן. וואס האבן מיר געטייטשט? גדידה מיינט מען בכלי, און שריטה מיינט מען ביד.

אז די גדידה זענען די נשים אויך דעם זעלבן דין? אויב גדידה זענען זיי שריטה אויכעט, ווייל עס איז דאך ביידע, ב די משמעות פון ביידע איז בין ביד בין בכלי. אביי אמר, אביי זאגט, טעמא דאיסי, היינו טעמא דאיסי, דאס איז דער טעם פון איסי,

און דא שטייט אין פסוק ולא תשימו קרחה בין עיניכם, זאגן מיר מה להלן נשים פטורות, אזוי ווי דארטן איז נשים פטורות, אף כאן נשים פטורות, פארוואס איז דארטן נשים פטורות? ווייל דער בני אהרן גייט ארויף אויף דעם לא יקרחו קרחה, פרעגט די גמרא ואי סבירא לן, אויב מיר האלטן דכי כתב קרא אז דער פסוק וואס שרייבט בני אהרן בכולי עניינא הוא דכתיב, דאס גייט ארויף אויף דעם גאנצן ענין, נישט בלויז אויף די עניני טומאה, נאר עס גייט אויך ארויף אויף קרחה, נשתוק קרא מיניה דארף איך דאך נישט האבן קיין גזירה שווה ביי ישראל, און אפילו אן א גזירה שווה, ותיתי בקל וחומר, קאן איך אפלערנען א קל וחומר אז ביי נשים, איז נישט דא די לאו פון קרחה ואנא אמינא, איך וועל אזוי אויך זאגן, מה דאך כהנים שריבה בהן הכתוב מצוות יתירות, ביי כהנים האט די תורה געגעבן ספעציעלע מצוות, די דינים מען טאר זיך נישט מטמא זיין צו מתים און נאך אזעלכע זאכן, דאך זאגן מיר בני אהרן אז דער איסור פון קרחה איז נאר בני אהרן ולא בנות אהרן, ישראל לא כל שכן ישראל איז דאך אוודאי און אוודאי. איז נאר דער איסור קרחה נאר אויף בני ישראל נישט אויף בנות ישראל, ענטפערט די גמרא, אי לאו גזירה שווה, ווען איך זאל נישט האבן די גזירה שווה קרחה קרחה, הוה אמינא וואלט איך געזאגט הפסיק הענין, וואלט איך געזאגט אז די בני אהרן גייט נישט ארויף אויף קרחה, בני אהרן גייט נאר ארויף אויף די ענינים פון טומאה. און יעצט נאכדעם ווי איך האב שוין די גזירה שוה מוז איך דאך זאגן אז עפעס קומט מיר זאגן די גזירה שוה זאגן מיר אז די בני אהרן גייט ארויף אויף קרחה אויכעט. פרעגט די גמרא השתא נמי אויב דיין סברה איז צו זאגן הפסיק הענין זאג יעצט אויכעט השתא נמי נימא הפסיק הענין איי ואי משום גזירה שוה וואס טו איך מיט די גזירה שוה מיבעי ליה לכדתניא, די גזירה שוה דארף איך האבן אויף דעם וואס מיר האבן געלערנט, שטייט אין פסוק לא יקרחו, יכול, ס'זאל נאר שטיין לא יקרחו, קען איך מיינען אפילו קרח ארבע וחמש קרחות, ער האט געמאכט פיר פינף קראצונגען, לא יהא חייב אלא אחת, זאל ער עובר זיין נאר איין לאו, ס'קומט אים איינמאל מלקות, תלמוד לומר קרחה, לחייב על כל אחת ואחת, דעריבער שטייט מיר לא יקרחו קרחה אז צו מרבה זיין אז אויב ער האט געמאכט עטליכע מאל צוזאמען ווי מען זאגט איז ער חייב פאר יעדן איינעם, דאס איז דער פסוק וואס שטייט אין פרשת אמור ביי כהנים, בראשם מה תלמוד לומר, דארט שטייט דאך לא יקרחו קרחה בראשם, לפי שנאמר, ווייל עס שטייט אין פסוק לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת יכול קען איך מיינען לא יהא חייב מען זאל נישט זיין מחויב ווען מען רייסט אויס די האר אלא על בין העינים דווקא אויף דעם ארט וואס עס איז בין העינים נאנט צו דעם שטערן, דארט איז מען חייב. מנין לרבות כל הראש, פון וואנעט ווייס איך מרבה זיין אז אויפן גאנצן קאפ מען רייסט אויס די האר על מת איז מען עובר דעם לאו פון לא יקרחו קרחה? תלמוד לומר בראשם, לחייב על הראש כבין העינים, אויפן גאנצן קאפ האט דעם זעלבן דין כבין העינים. האבן מיר דאך דא געהאט צוויי חומרות, איין חומרא האבן מיר אפגעלערנט אז ער איז מחויב אויף יעדן קרחה באזונדער, נאך א חומרא האבן מיר דא אפגעלערנט פון דעם פסוק אז לאו דווקא בין עיניכם נאר כל הראש, אויף וועלכן שטייט דער פסוק? דער פסוק רעדט זיך דאך ביי כהנים. ואין לי ווייס איך נישט, אלא כהנים. טאקע דער דין אז מען איז מחויב על כל אחת ואחת, טאקע דער דין אז מען איז מחויב על הראש כבין העינים, דאס איז נאר ביי כהנים. פארוואס? שריבה בהן הכתוב מצוות יתירות. ישראל מנלן, ביי די אידן פון וואנען ווייס איך ביי אידן איז דאך דא אן אנדער פסוק, דארט שטייט ולא תשימו קרחה בין עיניכם, דארט איז דאך מיר די קרחה נישט איבריג, בשלמא דא שטייט לא יקרחו, זאגט מען די קרחה גייט מען זאגן אויף יעדן קרחה באזונדער, אבער דארטן שטייט לא תשימו, מוז דאך שטיין וואס, וואס זאלט איר נישט טון, קרחה? צי דארט שטייט בין עיניכם, זאל מען זאגן ביי א ישראל איז דער חיוב דווקא נאנט צום שטערן בין עיניכם. זאגן מיר, נאמר כאן קרחה ונאמר להלן קרחה, מה כאן איז אזוי ווי דא אויך ביי כהנים, חייב על כל קרחה וקרחה ווייל עס שטייט דאך לא יקרחו קרחה, וחייב על הראש כבין העינים ווייל עס שטייט דאך אין פסוק בראשם אף להלן, די זעלבע זאך ביי א ישראל, חייב על כל קרחה וקרחה, וחייב על הראש כבין העינים. די חומרות פון כהן לערן איך אפ צו ישראל, יעצט לערן איך פארקערט אויכעט, ומה להלן על מת, דא אין פרשת אמור ווערט נישט דערמאנט אז ס'רעדט זיך על מת,

על מת שטייט דאך בפירוש אז דער איסור איז על מת, אף כאן על מת, וואס איז די קשיא? לאמער זאגן אז אין ע אויב דו האסט א סברה צו זאגן אז הפסיק הענין אז די בני אהרן גייט נאר ארויף אויף די עניני טומאה, און וועלכע זאך גייט ער זאגן אז לא הפסיק הענין די גזירה שוה האסט איבריגע דו האסט נישט קיין איבריגע גזירה שוה ווייל די גזירה שוה דארף מען דאך האבן אויף אפצולערנען די חומרות וואס שטייט ביי א כהן אז ער איז מחויב על כל קרחה וקרחה און די חומרה וואס שטייט ביי כהן ראש כבין העינים דאס גייט אן ביי ישראל און די קולא וואס שטייט ביי ישראל אז דער איסור איז דווקא על מת דאס איך לערן אויף כהן.

און איך זאג, הפסיק הענין, נכתוב קרא קרח, זאל מען שטיין, לא יקרחו קרח בראשם. מאי קרחה? פארוואס שטייט קרחה? שמעת מינה תרתי, איז פון דעם א ראיה אז דאס גייט מען זאגן אויף נאך א זאך, אז אויף דעם וואס ווערט דערמאנט אין אנפאנג פרשה, גייט עס אויכעט ארויף, און וואס זאג איך אז לא הפסיקו ענין, אז די בני אהרן וואס שטייט בתחילת הפרשה ולא בנות אהרן, דאס גייט אויך ארויף אויף דעם ולא יקרחו קרחה. רבא אמר, רבא זאגט, היינו טעמא דאיסי, דאס איז דער טעם פון איסין וואס ער זאגט אז ביי פרויען איז נישט דא דער לאו

פארוואס וויל ער נישט זאגן ווי אביי, ווייל ווייל איך האב א איבריגע ה' טוה איך זאגן א גייט מען זאגן לא הפסיקו ענין, קרח קרחה לא משמע ליה, עס ווייזט אים דאס נישט אויס צו זאגן אז כ'זאל זאגן אז ס'איז א ספעציעלע לימוד, ואביי מאי טעמא לא אמר כרבא, פארוואס וויל אביי נישט זאגן ווי רבא?

אז מען מיינט נישט ממש בין עיניכם נאר מען דארף עס לייגן העכער פון שטערן, לערן איך עס אפ פון דא אויך. מה להלן, אזוי ווי דא אויף ביי קרחה, כאטש עס ווערט דערמאנט אין פסוק בין עיניכם, טא וואו איז דא האר, האר וואקסט דאך נישט בין עיניכם, מיינט מען מקום שעושים קרחה בגובה של ראש. אף כאן, דא אויף תפילין מקום הנחה בגובה הראש, דער מקום הנחה איז בגובה הראש, איז ממילא דארף ער עס האבן אויף דעם ארט די גזירה שווה. פרעגט די גמרא, ובין לאביי, סיי אביי וואס ער זאגט אז איך לערן אפ א גזירה שווה פון קרחה קרחה בין לרבא סיי רבא וואס רבא זאגט אז די סברה פון איסין איז אז ער לערנט זיך אפ דעם פטור פון נשים פון בין עניכם פון תפילין האי בנים אתם מאי דרשי ביה איך האב דאך פריער געהאט נאך א פסוק וואס שטייט ביי ישראל שטייט בנים אתם לשם אלקיכם לא תתגודדו ולא תשימו קרחה, האבן מיר דאך פריער געזאגט אז די איסי לערנט בנים ולא בנות, אבער זיי ווייסן דאך שוין דאס פון א גזירה שוה, וואס טוען זיי מיט דעם בנים אתם? האי מיבעי ליה, דארף מען עס האבן לכדתניא צו דעם וואס מיר האבן געלערנט בנים אתם לה' אלקיכם בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, איר פירט זיך ווי זין, אתם קרויים בנים, דעמאלט הייסט איר בנים, אין אתם נוהגים מנהג בנים, איר פירט זיך נישט ווי זין, אין אתם קרויים בנים, דברי רבי יהודה אזוי לערנט רבי יהודה, רבי מאיר אומר רבי מאיר זאגט בין כך ובין כך אתם קרויים בנים, אפילו איר זענט זיך נישט נוהג קיין מנהג בנים אבער א זון בלייבט מען, שנאמר שטייט אין פסוק בנים סכלים המה, ס'איז נארישע זין, זע איך דאך אז דעמאלט ווען מ'איז באנארישט איז מען אויך זין. ואומר נאך שטייט א פסוק בנים אזעלכע זין לא אמון בם מיין גלויבונג איז נישט דא אין זיי, אדער דארט איז דא נאך א טייטש מיין ערציאונג איז נישט קונטיג אין זיי, ואומר נאך שטייט אין פסוק זרע מרעים בנים משחיתים. זע איך ווען זיי זענען משחיתים רוף איך זיי אן בנים ואומר נאך שטייט אין פסוק והיה עס וועט זיין במקום אויף דעם ארט אשר לא אשר יאמר להם וועט זיי זאגן לא עמי אתם יאמר להם וועט ווערן געזאגט צו זיי בני קל חי פרעגט די גמרא מאי ואומר וואס דארף איך האבן אזויפיל ראיות אז זיי הייסן נישט בנים אפילו אין עושים רצונו של מקום, וכי תימא וועסטו וועלן זאגן סכלי ווען מ'איז באנארישט הוא דמיקרו בני דעמאלט הייסן זיי זין, אבער כי לית בהו הימנותייהו לא מיקרו בני דעמאלט ווען זיי האבן נישט קיין אמונה הייסן זיי נישט קיין קינדער. תא שמע ברענג איך אראפ דעם פסוק ואומר בנים לא אמון בם, אפילו ווען עס פעלט זיי אין דער אמונה רוף איך זיי אויך אן בנים, וכי תימא וועסטו וועלן זאגן כי לית בהו הימנותא הוא דמיקרו בנים, אבער כי פלחו לעבודה זרה לא מיקרו בנים, דעמאלט ווען זיי דינען עבודה זרה הייסן זיי נישט קיין בנים. תא שמע. ברענג איך א דריטן פסוק, ואומר זרע מרעים בנים משחיתים, און משחיתים מיינט מען עבודה זרה, ווי שטייט אין פסוק פן תשחיתון ועשיתם פסל, וכי תימא וועסטו וועלן זאגן בנים משחיתים הוא דמיקרו, מען רופט זיי אן טאקע בנים משחיתים, אבער בני מעליותא לא מיקרו, זיי אנרופן געהעריגע קינדער ווען זיי דינען עבודה זרה, דעמאלט נישט, תא שמע. ברענג איך דעם פסוק ואומר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני קל חי אז שטענדיג ווערן זיי אנגערופן גוטע קינדער. איך וואלט געוואלט מיינען אז אויב מען האט געדינט עבודה זרה, העלפט גארנישט ניט, אפילו מען טוט תשובה הייסט מען שוין קיינמאל נישט קיין קינדער, קיין גוטע בני מעליא, לאזט מען הערן דער פסוק אז דורך תשובה אפילו מען האט פריער געדינט עבודה זרה הייסט מען אויכעט בני קל חי. דער מהרש"א איז מסביר ס'דא דרייערליי חטא. ס'דא איינער זינדיגט ער האט נישט קיין שכל, ס'דא אזעלכע ער האט יא שכל נאר האט נישט געהאט פון וועמען ער זאל זיך לערנען וואס איז גוטס און וואס איז שלעכטס, און ס'דא אזעלכע וואס יודע ער ווייסט וועלכע ס'איז גוט און וואס איז שלעכטס, ומתכוון למרוד ברענג איך דא אראפ צו די דרייערליי רשעים, סכלים מיינט מען די וואס איז נאר ווי א שוגג ער האט נישט קיין שכל, נאכער טוט ער דערמאנען בנים לא אמון בם, ער האט געהאט פון וועמען צו לערנען און ער האט נישט געלערנט, ווייל ער האט נישט געלערנט ער ווייסט ניט וואס הייסט א זינד, דעריבער טוט ער עובר זיין, נאכער דערמאנט ער זרע מרעים וואס זיי ווייסן יא וואס מען מעג און וואס מען טאר ניט. און דאָך טוען זיי זינדיקן, ווי עס שטייט, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, און ווי דער נביא פירט אויס ווייטער. רש"י זאָגט די משנה הסמיכות, ס'דא א דין ווען א איד ברענגט א קרבן בהמה, צי ס'איז א קרבן חוב צי ס'איז א קרבן נדבה, דארף ער זיך סומך זיין אויף דעם קאפ פון דער בהמה. א אויסנאם איז בכור און מעשר און פסח. בשעת סמיכה איז ער זיך מתוודה אויב דאס איז א חטאת אדער א אשם אדער א עולה. ביי שלמים איז זיך נישט מתוודה, נאר ער זאגט צום אייבערשטן דברי שבח. איז דער דין סמיכה גייט נאר אן ביי בעלים, איז א פרוי אז זי ברענגט א קרבן דארף זי נישט מאכן קיין סמיכה, יעצט והתנופות, א קרבן שלמים נעמען די בעלי בתים די חזה ושוק אין זייערע הענט און דער כהן לייגט אונטער די האנט תחת יד הבעלים און מען מאכט תנופה, איז דאס אויך ביי א קרבן נשים, אז די שלמים זענען פון נשים איז נישט דא קיין דין תנופה. והגשות, ס'איז דא א דין, ביי א קרבן מנחה דארף מען דערנענטערן צום מזבח צום ווינקל דרומית מערבית, דאס גייט אויך נישט אן ביי נשים. והקמיצות, אראפנעמען דעם קומץ פון דער מנחה. והקטרות. מקטיר זיין אויפן מזבח, והמליקות, ביי א קרבן וואס קומט פון א עוף מען דארף מאכן מליקה, והקבלות און קבלת הדם, והזאות און מזיז זיין דעם דם, די אלע זאכן נוהגין באנשים, דאס גייט נאר אהן ביי מענער ולא בנשים, נישט ביי פרויען. און די גמרא טוט ווייטער אפלערנען אלע זאכן פון פסוקים, חוץ ממנחת סוטה, די מנחה פון א סוטה ונזירה, און אויב זי איז א נזירה שהן מניפות, דארט איז דא א דין אז זיי מאכן יא תנופה. רשי. הסמיכות כו' אינה סומכת ואינה מניפה ואינה מגשת מנחה ואפילו היא כהנת, דער אינה מגשת מיינט מען אפילו זי איז א כהנת, ווייל סמיכה און תנופה דארף דאך בכלל נישט זיין קיין כהן, דאס איז דאך שטענדיג ביי בעלים, נאר דא האט דער צענט, זאגט דער רש י, אפילו זי איז א כהנת, טוט זי נישט מאכן ביי דער מנחה פון הגשה. אין עבודה כשרה בה להגיש מנחה, די עבודה איז נישט כשר ביי איר צו דערנענטערן די מנחה בקרן מערבית דרומית. כמשפטה ווי דער דין איז דתנן ווי מיר טוען דאס לערנען בפרק ב' דסוטה, און דער זעלבער דין איז ואינה קומצת ומקטרת, זי טוט נישט אראפנעמען דעם קומץ פון דער מנחה און זי איז נישט מקטיר דעם קומץ, ואינה מולקת עוף, זי מאכט נישט די מליקה ביי א עוף, ואינה מקבלת דם, זי איז נישט מקבל דם, ואינה מזה, זי טוט נישט שפריצן דם חטאת העוף, חוץ

גמרא, סמיכות, פון וואנען ווייסן מיר א קרבן נשים מאכן זיי נישט קיין סמיכה? אויף אן אנדער ארט איז דא א מחלוקת אין גמרא וואס איז די טייטש, צי די טייטש איז זיי טארן נישט מאכן קיין סמיכה, אדער די טייטש איז זיי זענען נישט מחויב צו מאכן קיין סמיכה, און אויב זיי ווילן מאכן זיי יא. דכתיב שטייט אין פסוק דבר אל בני ישראל, און דערלעבן שטייט וסמך, דער דין פון סמיכה, זאגן מיר בני ישראל סומכין, סמיכה מאכן נאר בני ישראל, ואין בנות ישראל סומכות. תנופות, ביי קרבן שלמים וואס נשים ברענגען, מאכן זיי נישט קיין תנופה, ווייל עס שטייט דבר אל בני ישראל, און ווייטער שטייט אין פסוק להניף, זאג מיר בני ישראל מניפים, נאר ביי מענער איז דא דער דין פון תנופה, ואין בנות ישראל מניפות, ביי בנות ישראל איז נישט דא דער דין פון תנופה. הגשות, פון וואנעט ווייסן מיר אז אויב זי איז א כהנת קען זי נישט מגיש זיין די מנחה צו קרן דרומית מערבית וואס די דין איז ביי יעדן מנחה מען דארף עס דערנענטערן צום ווינקל דרומית מערבית פון מזבח דכתיב שטייט אין פסוק וזאת תורת המנחה הקרב אותה בני אהרן. און דער הקרב מיינט מען הגשה, זאגן מיר בני אהרן ולא בנות אהרן. קמיצות, דכתיב שטייט אין פסוק והביאה אל בני אהרן מען זאל ברענגען די מנחה צו די בני אהרן וקמץ, און איינער פון די בני אהרן זאל אראפנעמען דעם קומץ, זאגן מיר בני אהרן מאכן קמיצה ולא בנות אהרן. הקטרות, דכתיב שטייט והקטירו אותו בני אהרן, זאגן מיר בני אהרן ולא בנות אהרן, די הקטרה מקטיר זיין אויפן מזבח איז נאר בני אהרן און נישט בנות אהרן, המליקות, מולק זיין א קרבן עוף איז נישט בנשים, דכתיב שטייט ומלק והקטיר, אין זעלבן פסוק ווי שטייט והקטיר שטייט ומלק,

מסכת קידושין, דף למד ו, עמוד ב', די ערשטע שורה פון עמוד. והזאות, שפריצן די דם איז נאר כשר ביי כהנים, נישט ביי כהנות. פרעגט די גמרא, הזאה דהיכא? וועלכע הזאה רעדט מען דא? אי דפרה, אויב די הזאה פון פרה אדומה, דער דין איז אז מען האט געשחט'ן די פרה אדומה מזרח זייט פון ירושלים, חוץ לירושלים, אויפן הר המשחה, און מען האט געדארפן דארט שפריצן אויף דעם בארג נוכח אוהל מועד זיבן מאל, נאכדעם ווערט טאקע דערמאנט אז די מזרח וואנט פון דער עזרה איז געווען נידריגער אז בשעת הזאת הדם זאל ער קענען זען די פתח אוהל מועד, איז אויב מיינט מען דא די הזאה פון דער פרה אדומה, וואס דארף מען די משנה זאגן אז ס'איז נישט כשר ביי פרויען, אלעזר כתיב בה, שטייט אלעזר, אפילו אנדערע כהנים זענען אויך פסול, אוודאי און אוודאי נשים זענען פסול. אי דפנים, אויב מען מיינט הזאה דפנים, דא מיינט מען נישט פנים אינעווייניג לפניו ולפנים, דעמאלט איז עס דאך נאר כשר ביי דעם כהן גדול און נאר יום כיפור, נאר מען מיינט די פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים. דער דין איז אז דער כהן המשיח, דער כהן גדול וואס איז געווארן געזאלבט, האט גע'פסק'נט א זאך נישט ריכטיג, און ער האט געטאן כהוראתו אזוי ווי ער האט גע'פסק'נט, ס'הייסט בשוגג האט ער געטאן אן עבירה, איז שטענדיג איז דאך דער דין בשוגג ברענגט מען א יחיד, א כשבה אדער א שעירה, אבער א כהן המשיח ברענגט א פר, און די דם פון דעם פר דארף מען שפריצן אין אוהל מועד אויפן פרוכת, און אויף דעם דם און אויף דעם מזבח הזהב. דער זעלבער דין איז פר העלם דבר של ציבור. אז די סנהדרין האבן געמאכט א טעות אין הוראה, און רוב ציבור האט געטון ווי זיי האבן גע'פסק'נט, נאכדעם אז זיי זעען זיי האבן געמאכט א טעות, דארף מען ברענגען פאר יעדן שבט א פר, און אויב דער טעות איז געווען עבודה זרה, זיי האבן געזאגט אז די זאך הייסט נישט געדינט עבודה זרה, דערווייל איז דאס יא געדינט עבודה זרה, דארף מען ברענגען פאר יעדן שבט א פר און א שעיר. איז אויב מען מיינט די הזאות פון פנים, הכהן המשיח כתיב בה, דארט שטייט דאך אז דווקא דער כהן המשיח זאל שפריצן דעם בלוט, און איך גיי ממעט זיין הדיוטים, איז דאך אוודאי און אוודאי נשים איז נישט כשר, וואס זשע דארף מיר עס דער תנא לערנען נשים זענען נישט כשר, אפילו אנשים כהנים הדיוטים איז אויך נישט גוט. אלא זאגט די גמרא הזאה דבן עוף, מען מיינט די הזאה פון א בן עוף, א חטאת העוף, איז דאס עוף איז נישט כשר ביי פרויען. דאתיא בקל וחומר מבן צאן, איך לערן עס אפ א קל וחומר פון א בן צאן. מה דאך בן צאן שלא קבע לו כהן לשחיטתו, ווען איך ברענג א קרבן פון צאן, האט די תורה נישט באשטימט אז דווקא א כהן מוז שעכטן, שחיטה איז דאך כשר ביי יעדן איינעם, אפילו ביי נשים אויכעט, קבע לו כהן להזאתו,

אינו דין איז אוודאי און אוודאי שיקבע לו להזאתו, איז אוודאי און אוודאי אז די הזאה מוז זיין דווקא ביי כהנים, אבער א כהנית קען נישט מאכן די הזאה. די מאירי פרעגט, וואס דארף איך האבן די אלע מיעוטים אז פרויען זענען נישט כשר אויף דיע זאכן? די אלע זאכן דאך א זמן גרמא, ווייל א קרבן דאך נאר כשר בייטאג, ממילא ווייס איך דאך אליין אז דער דין גייט נאר אן ביי מענער. ענטפערט דער מאירי, דעם דין פון זמן גרמא זאגן מיר אז זיי זענען נישט מחויב, אבער מיר טרעפן נישט דורך דעם זאל עס זיין גע'פסל'ט. גיב א קוק, שחיטה איז צורך עבודה, און ס'איז כשר בנשים. ממילא קען איך זאגן אז ס'זאל זיין נישט ווערן גע'פסל'ט דורך נשים. תוספות פרעגט דא די קשיא, כ'ווייס דאך אליין אז ס'איז פסול, ווייל עס איז דאך מחוסרי בגדים, און א כהן וואס טוט די עבודה בזמן שאין בגדים עליו, הייסט ער נישט קיין כהן איז די עבודה פסול. ענטפערט תוספות צוויי תירוצים, איין תירוץ איז רעדט זיך זיי האבן אנגעטון בגדי כהונה, אדער איך קען זאגן ווייל ביי זיי איז דאך נישטא קיין ציווי פון בגדי כהונה הייסט עס נישט מחוסר בגדים. די נפקא מינה פון דיע ביידע תירוצים אין תוספות איז צו דער ענין בגדי כהונה איז א חלק פון די עבודה אן דעם הייסט עס נישט קיין עבודה, דעריבער מוז איך זאגן ווי דעם ערשטן תירוץ, אז דא רעדט זיך לבשו בגדי כהונה, ווייל אן בגדי כהונה איז נישט קיין עבודה, אדער כ'קען לערנען, ס'איז נישט קיין חלק פון די עבודה, נאר ס'איז א תנאי אין די עבודה, און אויב ס'איז א תנאי אין דער עבודה, איז דער תנאי איז נאר ביי די וואס זענען געווארן מצוה אנצוטון בגדי כהונה, אבער ביי נשים איז נישט דא דער תנאי. אין דער משנה האבן מיר געלערנט חוץ ממנחת סוטה ונזירה, מנחת סוטה און נזירה דארפן זיי אליין אויפהייבן. אמר ליה רב לעזר לרב יאשיה דדריה, רב לעזר האט געזאגט צו רב יאשיה'ן וואס איז געווען אין זיין דור, ער איז געווען אן אמורא ווי ער, ווייל דעמאלט האט נאך געלעבט אין די צייטן פון רב לעזר'ן רב יאשיה דער תנא, דער בר פלוגתא פון רב יונתן. דעריבער דארף ער זאגן אז ער האט געזאגט לרבי יאשיה דדריה, דער וואס איז געווען אן אמורא, נישט צו דעם אלטן רבי יאשיה וואס איז געווען א תנא. לא תיתב אכרעך, זאלסט דיך נישט אוועקזעצן, עד דאמרת לי להא שמעתתא, ביז דו'סט מיר זאגן די הלכה. מנין למנחת סוטה שטעונה תנופה. פון וואנעט ווייסן מיר אז די מנחה וואס א סוטה ברענגט דארף זיין קנאפע? פרעגט די גמרא מנלן, דו פרעגסט פון וואנען איך ווייס? בגופה כתיב שטייט דארט בפירוש אין די פרשה סוטה, אין פרשת נשא שטייט והניף את המנחה, שטייט דאך דארט בפירוש אז עס דארף זיין קנאפע, אלא תנופה בבעלים מנלן, פון וואנען ווייסן מיר אז די בעלים, די סוטה אליין דארף מאכן תנופה? אפשר דאס וואס שטייט דארט אין פסוק והניף את המנחה רעדט מען צום כהן, ווייל שטייט דאך פריער ולקח הכהן מיד האשה.

אתיא כף כף מסוטה, ביי סוטה שטייט ונתן על כפיה, און ביי נזיר שטייט ונתן על כפי הנזיר, אזוי ווי ביי סוטה איז תנופה נישט בלויז ביי כהן נאר אויך ביי בעלים, איז די זעלבע זאך ביי נזירה אויכעט. דער תוספות דיבור המתחיל מכניס כהן וויל די תוספות זאגן אז נישט מען מיינט דער כהן לייגט אונטער תחת יד הבעלים ממש ווייל עס וואלט געווען א חציצה נאר מען מיינט אזוי האט צו זאגן דער כהן האלט די האנט אונטער די כלי און די בעלים האלטן די כלי אויבן. און ביי ביכורים איז אויך אזוי, דער כהן האט געהאלטן אויבן די כלי אין די ברעג פון דער כלי, און די בעלי בתים האבן געהאלטן למטה. און דא ביי א מנחה פארקערט, יד הבעלים איז אויבן און יד הכהן איז למטה. רש"י.